מיר געפינען בנוגע דעם ענין פון מנחם אב די טעג וואס מיר געפינען זיך איצטער, אז מען געפינט דעם כפל הלשון, פרשת נחמו לייענט מען די הפטרה נחמו נחמו עמי, נחמה בכפליים, און ווי ער זאגט אין מדרש אז אויב ס'איז געווען לקתה בכפליים איז אויכעט איז אויכעט נחמה בכפליים, די שאלה איז וואס איז דאס די טייטש די נחמה בכפליים? פארוואס איז מען מדגיש דעם ענין הנחמה בכפליים? לכאורה, נחמה איז איינמאל טאקע ס'געווען א חורבן בית ראשון, און ס'געווען א חורבן בית שני, אבער די נחמה איז איינע, בשעת משיח וועט קומען צו בויען דער בית המקדש השלישי, וועט זיין א נחמה. איז די נחמה איז דאך מער נישט ווי איין נחמה. וואס איז דאך די הדגשה וואס מ'זאגט נחמו נחמו א כפל'דיגע נחמה? און על דרך זה געפינט מען אין דעם סיפור וואס די גמרא דערציילט אין סוף מסכת מכות, א סיפור נפלא וואס די גמרא דערציילט אין סוף מסכת מכות, צוויי סיפורים וואס האבן פאסירט מיט רבי עקיבא מיט זיינע חברים, ווי ער דערציילט דארטן אין די גמרא, אז ס'געגאנגען רבן גמליאל און רבי אלעזר בן רבי אלעזר בן עזריה און רבי יהושע בן חנניה און רבי עקיבא זענען געגאנגען בדרך, דער ערשטע סיפור די גמרא דערציילט זענען געגאנגען בדרך צו רומי, און זענען אנגעקומען נאנט צו רומי, און זיי האבן געזען קול המונה של רומי, און עס איז געווען דארטן א טומל און א רעש און א שטורעם וואס זיי האבן געזען פון רומי, האבן זיי אנגעהויבן וויינען, און רבי עקיבא מצחק. עס דערציילט דארטן די גמרא אז זיי האבן געפרעגט רבי עקיבא פארוואס לאכסטו, און ער האט זיי געפרעגט פארוואס זיי וויינען, און זיי האבן געענטפערט אז זיי וויינען ווייל דא די וואס האבן פארברענט דעם בית המקדש איז זיי האבן די אלע זאכן און זיי פרייען זיך און טאנצן, און אנו בית אלוקינו שרוף באש, ווי קען מען נישט וויינען אזא מין זאך? האט זיי רבי עקיבא געזאגט לכך אני מצחק, דאס ברענגט ביי מיר ארויס א שמחה, ווייל אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אויב די מענטשן וואס זיי זענען עוברי רצונו באקומען אזעלכע עניינים, איז די עושי רצונו איז על אחת כמה וכמה אסאך מערער. יא, דאס הייסט אז אידישע פאלק וואס זיי ווערן אנגערופן עושי רצונו וועט זיכער דער אייבישטער זיי געבן על אחת כמה וכמה באין ערוך וויפיל די רומאים באקומען. דערנאך דערציילט די גמרא שוב פעם, א צווייטן מאל, זענען געגאנגען רבי עקיבא מיט די זעלבע דריי תנאים, היו עולים לירושלים, און דארטן אנגעקומען אין הר הצופים, און זיי האבן געריסן קריעה, רבי עקיבא האט אויכעט געריסן קריעה ווי ס'ווייזט אויס פשט אין גמרא, און שפעטער האבן זיי געזען ווי א שועל יצא מבית קדשי קדשים, פון הר הצופים קען מען זען דעם מקום מקום המקדש, דעם הר הבית, און זיי האבן געזען אז דער בית המקדש איז אינגאנצן חרוב געווארן, און עד כדי כך אז ס'דרייען זיך שועלים פוקסן וואס זענען יוצא מבית קדשי קדשים, און דאס האט ארויסגעברענגט אז זיי האבן אנגעהויבן וויינען, רבי עקיבא ווייטער מצחק, האבן זיי אים געפרעגט פארוואס ביסטו מצחק, האט ער זיי געזאגט פארוואס וויינט איר, האבן זיי אים געענטפערט, א מקום וואס דארטן שטייט הזר הקרב יומת, און דא שועלים הלכו בו, ווי קען מען נישט וויינען? האט זיי רבי עקיבא געענטפערט לכך אני מצחק, ס'איז פאראן צוויי נבואות, וואס די צוויי נבואות ווערן צוזאמענגעשטעלט אלס עדים נאמנים וואס דער נביא זאגט, די נבואה פון ציון שדה תחרש, וואס דאס איז איין נבואה וואס רעדט וועגן דעם חורבן בית המקדש, א צווייטע נבואה פון עוד ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים איש משענתו בידו, וואס דאס רעדט אין די גילויים פון די גאולה העתידה מיט די גרויסע ניסים וואס וועלן זיין דעמאלט ווי אידן וועלן זיך קענען זיך דרייען אין די גאסן פון ירושלים געזונטערהייט אפילו די זקנים. איז די ביידע נבואות זענען געזאגט געווארן אלס א עדות, איז כל זמן ס'איז נישט נתקיים געווארן די נבואה האב איך נישט געוואוסט ס'וועט מקיים ווערן די נבואה, איצט אז ס'איז נתקיים געווארן די נבואה ווייס איך אז ס'וועט נתקיים ווערן די אנדערע נבואה, אמרו לו בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו. איז אט אט דעם סיפור, זייער געשמאקער סיפור אין די גמרא סוף מסכת מכות געפינט מען אויכעט דעם לשון כפל הלשון נחמו נחמו.

הייסט עס ווי ס'ווייזט אויס פון דעם לשון אז דער ערשטע סיפור וואס רבי עקיבא האט זיי געגעבן צו פארשטיין האבן זיי נישט מקבל געווען, אדער על כל פנים מ'האט נישט געזען ביי זיי א נחמה וראיה זיי האבן נישט געזאגט נחמתנו. און ערשט ביים צווייטן סיפור בשעת זיי האבן געזען די בשעת די צווייטע סיפור פון שועל יצא וואס רבי עקיבא האט זיי געגעבן צו פארשטיין האבן זיי געזאגט עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו דעם כפל הלשון נחמתנו וואס ווי אנדערע מפרשים זאגן אז דער כפל נחמתנו איז דאס אויכעט אויפן ערשטן סיפור די שאלה איז, פארוואס האבן זיי ערשט ביי דעם צווייטן סיפור געזאגט צוויי מאל ניחמתנו אויכעט אויפן ערשטן סיפור? און בכלל דארף מען פארשטיין וואס איז דער חילוק צווישן דעם ערשטן סיפור און דעם צווייטן סיפור. ביידע ברענגען ארויס די זעלבע נקודה, אז ווי די תנאים האבן געזען די זאך האבן זיי געזען ווי בפשטות, זיי האבן געזען די זאך ווי א חורבן, זיי האבן געזען א זאך א ענין שלילי וואס האט ארויסגערופן בכיה, ווי ס'איז פארשטאנדיג על פי שכל לייגט זיך עס אפ ווי די תנאים האבן געזען. האָבן געזען אַ אַזאַ מין סאָרט מעמד ומצב ווי זיי האָבן געגעבן צו פֿאַרשטיין, רופֿט עס אַרויס בכיה, וואָס ביידע די סיפּורים זײַנען מער-ווייניגער די זעלבע זאַך, ענינים פֿון גלות און ענינים פֿון חורבן, וואָס האָט אַרויסגערופֿן בײַ זיי אַ בכיה. און דער ענטפֿער איז אויכעט בדומה, וואָס רבי עקיבֿא, אָנשטאָט צו קוקן אויף די שלילה, זעט ער דעם חיוב. וואס דער ביאור אין דעם בפשטות איז, וואס דאס איז שיטתו פון רבי עקיבא בכלל, על דרך וואס מען זעט אינעם סיפור פון רבי עקיבא הידוע, וואס רבי עקיבא האט געפלעגט זאגן, כל דעביד רחמנא לטב עביד, אלע ווייסן די מעשה, אז רבי עקיבא איז געגאנגען אין וועג, און ער האט געהאט א תרנגול, ער האט געהאט א חמור, ער האט געהאט א נר, ער האט געהאט א ליכטעלע, און. די גאנצע אריכות הסיפור וואס ס'האט זיך אים פארלאשן די ליכטעלע ס'האט זיך אים מען האט אים מען האט אים צוגענומען דעם חמור מען האט אים מען האט אים אויפגעגעסן דעם תרנגול און ער האט געזאגט אלס וואס דער אייבישטער מאכט איז פאר גוטס און אזוי איז טאקע נתברר געווארן אז דורך דעם האט ער געראטעוועט זיין לעבן כידוע די סיפור וואס די גמרא דערציילט אין ברכות. וואס דא איז אויכעט על דרך זה, ס'הייסט אז רבי עקיבא איז האט געזען דעם לטב עביד, ער האט געזען די תוצאות ארויסקומען פון דעם גוטע זאכן, און דאס האט ביי אים געמאכט א רואיגקייט אז ער איז נישט אריינגעפאלן אין א מרירות אין א מרה שחורה אין א ייאוש ווייל ער האט געקוקט אויפן עתיד, און על דרך זה זענען די סיפורים אויכעט רבי עקיבא מצחק. די שאלה איז אבער וואס מיר ווילן פארשטיין היינט, ס'איז דא א ריבוי עניינים וואס מ'קען דא רעדן, וואס איז דא דער כפל הלשון? פארוואס איז נחמו נחמו און נחמה בכפליים? לכאורה איז דאס איין און איינציגע נחמה אין כל מיני אופנים, אבער דאס איז איין נחמה, וואו איז דא די כפליים? על דרך זה איז אויכעט דא אין די צוויי סיפורים, ס'איז איין נחמה, פארוואס ווערט דאס אנגערופן עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו, און ערשט נאכן צווייטן סיפור ווערט דער נחמתנו אויף די ערשטע צוויי? וואס מען וויל חזר'ן א נקודה וואס דער רבי האט גערעדט אמאל אין א פארברענגען אין די יאר תשכ"ה י' שבט, אינעם יום ההילולא יום הסתלקות פון דעם רעבן רייאץ, יום התחלת הנשיאות פון רעבן, האט דער רבי דעמאלט געמאכט א הדרן א סיום פון מסכת מכות און ארויס און גערעדט באריכות גדולה ונפלאה און אויסגעטייטשט באופן נפלא, בפרטי פרטיות האט אט דעם סי' די צוויי סיפורים אין סוף מסכת מכות, מ'וועט נישט קענען חזר'ן דעם גאנצן ענין אבער לכל הפחות נעמען איין נקודה, ארויסברענגען א נקודה, וואס א נקודה וואס מען קען פון דעם ארויסנעמען א הוראה בשבילנו, ארויסברענגען א נקודה פון נחמה אין די טעג פון מנחם אב, די טעג וואס מען געפינט זיך איצטער, וואס יעדער איינער וויל און זוכט עניינים פון נחמה, און נעמען די שיטה פון רבי עקיבא, ווי אזוי קען מען זען אין דעם חורבן, אין דעם העלם והסתר, אין דעם חשך, עניינים וואס זאל פועל זיין דעם עניין פון שמחה, דעם עניין פון רבי עקיבא מצחק. ווי ס'איז דאך ידוע דער פתגם וואס מען ברענגט, כמדומני ברענגט זיך דאס פון דעם שע פון דעם פון דעם פון דעם מונקאטשער, פון דעם מנחת אלעזר ברענגט דארט דעם ווארט, אז דאס וואס די גמרא זאגט משנכנס אב ממעטין בשמחה, טייטשט ער אז משנכנס אב ממעטין, אויף ממעט זיין די עניינים בלתי רצויים, די עניינים פון שלילה, די עניינים פון חורבן, די עניינים פון גלות, איז דאס דורך שמחה. פארקערט כמובן ס'איז פארקערט ווי דער פירוש הפשוט, אבער דאס איז פארבונדן מיט די שיטה פון רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא מצחק, דאס הייסט אז הגם על פי הלכה און כמובן אז א איד דארף זיך פירן ווי ס'שטייט אין הלכה און שלחן ערוך איז דאס זמנים, זמנים פארבונדן מיט חורבן, זמנים פארבונדן פון גלות און אבילות, אבער אף על פי כן ווי דער קוק פון פנימיות התורה, וואס פנימיות התורה איז מגלה דעם פנימיות, די ליכטיגקייט, דעם עומק, און וואס דאס איז רבי עקיבא געווען א דוגמא שבזה, רבי עקיבא וואס איז געווען דער רבי פון רבי שמעון בר יוחאי, וואס ביי אים האט זיך אנגעהויבן די התגלות פון פנימיות התורה, זעט מען דארטן די עניינים ווי אזוי ס'לייכט רבי עקיבא מצחק וואס ער איז מגלה אין דעם חשך אין דעם העלם והסתר, איז ער מגלה ווי אזוי מ'דארף זען אין דעם דעם עניין פון די גאולה. וועל אנהייבן מיט א סיפור, כרגיל דערציילט מען אלעמאל א מעשה, א מעשה וואס כ'האב געהערט פונעם חסיד ר' מענדל פוטערפאס, וואס ער האט דערציילט אזא סיפור, אז ס'איז געווען אין די צייטן פון דעם אלטן רעבן, איז געווען א חסיד א מפורסם וואס ברענגט זיך אין כמה וכמה שיחות פונעם רעבן רייאץ האט ער געהייסן ר' משה יצחק מיאסי, וואס ווייזט אויס יאסי איז געווען א שטאט וואס איז געווען נאנט צו אפטע צו יענע שטעטלעך וואס דארטן האבן געוואוינט דארט האט געוואוינט דער אפטער רב, און ער איז געווען אין יענע סביבה אין יענעם אזור. און דארטן פלעגט ער לערנען חסידות מיט אידן, ס'איז דא כמה וכמה סיפורים מיט אים, ער האט זוכה געווען צו א ברכה פון אריכות ימים וואס דער מיטעלער רבי האט אים געגעבן, ער האט טאקע געלעבט א ריבוי שנים ווי דער פריערדיגער רבי זאגט, ער האט געלעבט איבער הונדערט יאר. איז על כל פנים דערציילט מען בנוגע אט דעם חסיד, אז בשעת ס'איז געווען דער מאסר, מ'האט גענומען דעם אלטן רעבן אין תפיסה, און ס'איז געווען א אמת'ע תפיסה וואס איז געווען פשוט א פחד מוות וואס דעמאלט איז געווען, ווארום ס'איז געווען א, די זאכן וואס מ'האט דעמאלט גערעדט, וואס איז געווען די זאכן וואס מ'האט דעמאלט גערעדט אויפן אלטן רעבן איז געווען זאכן וואס איז געווען א סכנת נפשות ממש, און ביי חסידים איז געווען א מורא'דיגע פחד, און ס'איז געווען תעניתים און חסידים האבן גוזר געווען כל מיני עניינים, וואס איז ידוע אין דברי הימים ההם, די אלע זאכן וואס חסידים האבן געטון כדי צו מתפלל זיין און אויסבעטן אז דער אלטער רבי זאל ארויסגיין פון תפיסה, האט ער דערציילט אז אט דער דער חסיד ר' משה יצחק איז אין די זעלבע צייט וואס אלע חסידים האבן געפאסט און געדאווענט און געוויינט איז ער געשטאנען און געבאקט קארטאפל, ווי ער פלעגט זאגן געבאקטע בולבע, געבאקט קארטאפל. האט מען אים געפרעגט, חסידים וואס שטייסטו און דו באקסט קארטאפל, אלע זאגן תהלים, מ'פאסט און דו שטייסט און באקסט קארטאפל. האט זיי ר' משה יצחק געענטפערט, וואס מיינט איר? ס'וועט בלייבן א חשך? ס'וועט בלייבן א גלות? באלד וועט דאך דער רבי ארויסגיין פון תפיסה. וועט דאך ווערן יום טוב, ס'וועט ווערן פרייליך, און חסידים וועלן וועלן פארברענגען, און טאנצן און פארברענגען, וועט מען דאך דארפן האבן פארבייסן, מ'וועט דאך דארפן האבן וואס צו עסן ביים פארברענגען. איז ממילא שטעל איך צו די געבאקענע בולבע, די געבאקענע קארטאפל, אז זי וועט זיין פארבייסן, אז דער רבי וועט ארויסגיין, זאל איך נישט דארפן אנהייבן זוכן וואס האט מען וואס צו עסן, וועט זיין וואס צו עסן כדי צו קענען פארברענגען. דאס הייסט אז ביי רבי משה יצחק איז געווען אט אט די תנועה פון רבי עקיבא מצחק אז ער האט געזען, גלייך פון אנפאנג האט ער געזען די עניינים ווי זיי שטייען בפנימיות. און לאמיר גיין צוריק צו די צוויי סיפורים וואס די גמרא דערציילט. וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי סיפורים? אין דעם ערשטן סיפור שטייט אז זיי זענען געגאנגען לרומי. אין דעם צווייטן סיפור שטייט אז זיי זענען געווען עולים לירושלים. דאס איז איין חילוק וואס איז בולט אין די צוויי סיפורים. וואס דאס הייסט אז מען טייטשט דאס אויס אין רוחניות העניינים, איז דער טייטש איז אז מען גייט אין רומי איז דער טייטש אז מען גייט אין גלות. היו הולכים לרומי, רומי איז דאס דער ארט פון גלות, דאס באווייזט גלות רומי, דער גאנצער גלות ווערט אנגערופן גלות אדום, גלות רומי. איז היו הולכים לרומי, דאס איז דער מצב ווען אידן גייען מיטן ריכטונג, זיי גייט אויפן וועג צום גלות, מען גייט אויפן גלות, מען גייט אין חושך הגלות. וואס די גאנצע כוונת הגלות איז דאך אויף כדי צו מברר זיין די ניצוצות הקדושה ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות באריכות, אז דאס וואס אידן גייען אין גלות, וואס דאס דער אייבישטער צדקה, ווי די גמרא זאגט, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא לישראל שפיזרן בין האומות, דער אייבישטער האט פארשפרייט אידן אין אומות העולם, כדי אז אידן זאלן גיין אין יעדער ארט און מברר זיין די ניצוצות הקדושה אין גלות. און אז מען גייט אין גלות ווערט נתעורר א בכיה, בשעת מען זעט אז הללו גוים כושים וכו' די לשון הגמרא וואס זיי לעבן און זיי האבן די אלע עניינים בהרחבה, און אידן מוטשען זיך און מאטערן זיך אין א ביטערן שווערן גלות, ווערט נתעורר פון דעם א בכיה, און דאס איז געווען די טענה פון די חברים פון רבי עקיבא וואס זיי האבן בוכים ווי קומט דאס אז די קליפות סטרא אחרא אומות העולם און גוים און די אלע וואס זיי מאכן אונז אן צרות, לעבן מיט אזא הרחבה און אידן מוטשען זיך. און אויף דעם איז געווען רבי עקיבא'ס ענטפער אז ער האט דערהערט די כוונה פנימית אין דעם גלות, אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, דאס הייסט אז דורך דעם וואס אידן גייען אין גלות און זיי פארנעמען זיך לעוברי רצונו, דארטן גייט מען געפינט זיך צווישן גוים און צווישן גויאישקייט, און דארטן איז מען מברר די ניצוצות הקדושה. און דאס איז דער תכלית הכוונה וואס אידן זיינען נתפשט געווארן אין גלות, לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. וואס דער אלטער רבי פרעגט דאך די שאלה הידועה, וואס האבן צו טון גרים, וואו זעט מען אז ס'איז דא א ענין צו מאכן גרים, פארקערט ווי ס'שטייט אין הלכה, מ'דארף אפזאגן אז דער גר זאל נישט וועלן ווערן א גר, און וואס איז דער פשט לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, צוליב די פאר גרים וואס איז געווארן במשך די צוויי טויזנט יאר מאטערט מען אידן אין גלות אזויפיל יארן? טייטש דער אלטער רבי, גרים דאס איז די ניצוצות הקדושה, אט דאס וואס געפינט זיך ניצוצות הקדושה במקום הקליפות דאס איז א ענין פון גר. אז ער געפינט זיך אין א פרעמדן פלאץ, נישט זיין פלאץ, און א איד דארף גיין צו להתוסף עליהם גרים, ארויסנעמען די ניצוצות הקדושה פון מקום הקליפות, און דורך דעם קומט צו א תוספת אור, וואס דאס איז דער פשט לעוברי רצונו, לעושי רצונו, על אחת כמה וכמה, אז דער אייבישטער וועט אפצאלן אידן פאר אט די עבודה, וואס אידן מוטשען זיך צווישן גוים אויף מברר זיין די ניצוצות הקדושה, דורך דעם וואס זיי לערנען תורה, מקיים מצוות, און עסן מיט א ברכה און טוען די אלע עניינים אין זמן הגלות, און דארטן ברענגען זיי געטליכקייט דורך תורה און מצוות, איז לעושי רצונו על אחת כמה וכמה די גודל הגילויים וואס וועט זיין לעתיד לבוא. און בשעת ער טראכט זיך אריין אין דעם גודל הגילויים וואס וועט זיין לעתיד לבוא דורך אט די בירור הניצוצות, אט דאס רופט ביי אים ארויס א שמחה גדולה ביותר, דאס האט זיי רבי עקיבא געזאגט. אט דאס איז דער ערשטער סיפור. וואס אין אט דעם סיפור טאקע זעט מען טאקע א ענין פון שמחה, אבער דאס איז צוויי באזונדערע עניינים. ס'איז דא דער צער פונעם גלות, דער לעוברי רצונו, ס'איז דא דער צער פונעם גלות, און ס'איז דא די תוצאה וואס וועט זיין לעתיד לבוא, וואס אט דורך אט דעם וועט מען אנקומען שפעטער וועט זיין לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. דאס הייסט אז דער צער פון דעם גלות און די שמחה פון די גאולה דאס איז צוויי עניינים, אבער דאס אליין איז די נחמה וואס ער קוקט אויף דעם ניצ אויף דעם חשך הגלות, אז דורך דעם וועט מען קומען שפעטער צו עפעס א בעסערע מעמד ומצב, און די אלע גילויים נעלים רופט דאס ביי אים ארויס א שמחה. אט דאס האט נאכנישט ארויסגערופן די אמת'ע נחמה ביי די חברים און דערפאר זאגט מען נאכנישט נחמתנו. ס'איז טאקע א השכלה, אבער ס'איז נאכנישט קיין טעם אז זאל זיך הערן די נחמתנו. אינעם צווייטן סיפור, דאס איז דער סיפור וואס עולים לירושלים. עולים לירושלים דאס איז שוין א תנועה פארקערטע, מען גייט אויפן וועג צו די גאולה. ס'איז צוויי באזונדערע עבודות. ס'איז דא די עבודה וואס מען גייט צו רומי, דאס איז די עבודה ווען א איד גייט אין גלות. און ער גייט אין גלות ווי מיר האבן געזאגט צו מאכן דעם בירור הניצוצות, איבערמאכן דעם חשך און ארבעטן מיט וועלט. ס'איז דא דער צווייטער שלב, בשעת אידן האבן געענדיגט די עבודת הבירורים, בשעת אידן האבן געענדיגט דעם גאנצן עבודה אין זמן הגלות, און מען געפינט זיך שוין אינעם זמן פון עיקבתא דמשיחא, און מען גרייט זיך שוין צו די גאולה שלימה, און מען איז עולים לירושלים, דאס הייסט אז אין דעם זמן וואס מען האט שוין, וואס מען ווייסט שוין, וואס די צדיקים האבן שוין מודיע געווען, אז דער זמן דאס איז די זמן הגאולה, ווי ס'איז ידוע אין די שיחות פון דעם רבי'ן ריי"צ וואס ער האט גערעדט אז מען געפינט זיך איצטער אין דעם זמן פון שישו ושמחו בשמחת הגאולה עמדו הכן כולכם לקבל פני משיח צדקינו, בפרט ווי דער רבי האט גערעדט אין די לעצטע זמנים אז מען שטייט אין דעם זמן פון אט אט קומט משיח, איז דעמאלט איז מען עולים לירושלים. און בשעת מען איז עולים לירושלים זעט מען אז לכאורה וואלט דאך געדארפט זען אז אין וועלט לייכט די גאולה און מען זעט שוין אין וועלט לייכט דעם אור הגאולה דעם אור המשיח און דעם אור פון מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים ווי אידן לערנען תורה און לערנען פנימיות התורה און ס'לייכט דער אור הגאולה אויף דער וועלט. פון דעסטוועגן וואס האבן זיי געזען גאר פארקערט? נישט נאר זיי האבן נישט געזען די מצב פון גאולה אין וועלט, נאר זיי האבן געזען א שועל יוצא מבית קדשי קדשים. וואס בית קדשי קדשים דאס איז די גרעסטע קדושה וואס קען גאר זיין אין וועלט. וואס געפינט זיך אין דעם בית קדשי קדשים? דער יוצא מבית קדשי קדשים, שועל. וואס שועל איז דאך ידוע ווי די גמרא זאגט אז דאס איז ערום שבחיות. ערום שבחיות דאס הייסט ביי אים פאראן דער ענין פון קלוגשאפט, אבער די קלוגשאפט איז אין די עניינים פון פון היפך הקדושה, היפך היושר והצדק, ווי די אלע סיפורים הידועים וואס די גמרא דערציילט בנוגע א שועל. דאס הייסט א שועל באווייזט אויף חכמה, אבער חכמה פון דעם לעומת זה, חכמה פון קליפה. וואס דאס איז וואס מען זעט אז דווקא אין די לעצטע תקופות, אין די לעצטע דורות, בשעת די וועלט שטעלט זיך נאנט פאר די גאולה השלימה, און ווי ער זאגט אין זוהר אז פאר ביאת משיח אין די לעצטע דורות וועט זיין די התגלות אינעם גרעסטן אופן פון חכמה, פון חכמה פון פנימיות התורה, ס'וועט נתגלה ווערן סודות התורה ופנימיות התורה אויפן העכסטן אופן. בשעת בשנת שש מאות לח לחיי נח, ווי ער זאגט אין זוהר. אז ס'וועט זיין די התפתחות וועט זיך נתגל נתגלה ווערן חכמת חכמת התורה פנימיות התורה סודות התורה ווי מ'האט געזען במוחש תורת הבעל שם טוב און תלמידי הבעל שם טוב וואס איז נתגלה געווארן תורת החסידות אויף דער וועלט אין פון יענע יאר פון שנת שש מאות פון אלף השישי ווי ער זאגט אין זוהר אבער ווי ער זאגט אין זוהר אין די זעלבע צייט איז אויכעט פאראן די התגלות פון די התפתחות פון חכמות חיצוניות וואס מען זעט דווקא אין די לעצטע דורות די התפתחות פון טעכנאלאגיע פון פון פון פון מדע פון פון סייענס פון די אלע עניינים וואס זענען געווארן די התפתחות באופן נפלא ביותר און ווי ער זאגט אין זוהר אז ביידע זאכן קומען צוזאמען און דא קען פאסירן א מעמד ומצב וואס מען זעט אז דווקא אין אט א די תקופה איז שועל יוצא מבית קדשי קדשים. אז מען נוצט אט דעם זמן וואס ס'איז דא די התגלות הקדושה און וואס וועלט גרייט זיך צו משיח'ן און מען זעט ווי ס'שפראצט און ווי ס'לייכט אין די עניינים פון פנימיות התורה אויף דער וועלט, דווקא אין דעם זמן איז דא א שועל יוצא, אז ס'איז דא אזעלכע וואס האלטן אז פארקערט, חכמות חיצוניות, און אז מען דארף לערנען חכמות חיצוניות, און אז מ'דארף אז מ'דארף נוצן די אלע די אלע זאכן צו וויסן וואס טוט זיך אויף דער וועלט און פארשטיין חכמת אומות העולם, און מ'איז מחנך קינדער אמאל רחמנא ליצלן אז מ'וויל אריינברענגען חכמת אומות העולם אין אידישע קינדער אין קאפ, וואס דאס איז די קליפה פון חכמות חיצוניות וואס דאס איז דער שועל יוצא מבית קדשי קדשים. און אט אויף דעם איז געווען נאכאמאל א נייע בכיה ווי קען זיין, בשעת ס'לייכט שוין אור הגאולה, מ'שטייט שוין אט אט קומט משיח, ווי קומט עס אז דווקא אין דעם מצב איז צוגעקומען אזא חשך, אזא מין העלם והסתר, אזא מין שוועריקייט אויף דער וועלט, וואס מ'זעט אין וועלט אין די גאנצע התפתחות פון טעכנאלאגיע און חכמה, דווקא אין אט אט דעם זמן ווען משיח קומט, און דאס איז מאכט א גרעסער נייער חשך. אט קומען צו גיין רבי עקיבא און רבי עקיבא מצחק. וואס איז דא געווען דער צחוק פון רבי עקיבא? און די נקודה בקיצור איז דער ציון שדה תחרש, לכאורה איז דא אסאך פסוקים, וואס האט ער געזען דא? פסוקי הגאולה, איז דא אסאך פסוקי הגאולה. וואס איז געווען די עדים נאמנים וואס ער האט געזען אז ס'איז דא דער פסוק, ס'איז דא דער פסוק, און פון דעם האט ער פארשטאנען. וואס האט ער געזען דא רבי עקיבא? איז די נקודת הביאור איז אז רבי עקיבא האט געזאגט אז אדרבה, דווקא אין דעם שווערסטן ביטערסטן חשך איז דאס א ענין פון ציון שדה תחרש. ציון שדה תחרש, און חרישה איז דער טייטש איז אז מען אקערט אויס דעם פעלד,

ס'איז דא א חרישה סתם, ס'איז דא א שטארקע חרישה, וואס מער די חרישה איז מער דורך און דורך, ורב תבואות בכח שור, אז מען מאכט א געזונטע חרישה, איז די צמיחה איז שלא בערך וואקסט פון דעם גאר גאר אנדערש. איז א מענטש קוקט מיט פליישיגע אויגן, ער זעט א חרישה, ער זעט א פעלד, א ליידיגע פעלד, א צובראכענע פעלד, אלעס איז צוהאקט אויף שטיקער, ער איז גארנישט קיין מבין וואס גייט דא פאר, וואס זעט ער? ס'איז פוסט! און וויסט, ס'איז גארנישטא דא. ס'איז ליידיג. א צוהאקטע צובראכענע פעלד. וואס איז אבער דער מענטש וואס פארשטייט און וואס זעט דא, א מענטש וואס האט מער ליכטיגע אויגן און ער ווייסט וואס איז א ענין פון א חרישה, זאגט ער פארקערט, אט אט די חרישה, אט דאס איז דאך די התחלת הצמיחה, אט דא זעט ער ווי אזוי דא וואקסט ארויס, דווקא אין דעם חרישה וואקסט ארויס די שענסטע גרעסטע ביימער. אין דעם העלם והסתר, אין דעם חשך הגלות, זאגט רבי עקיבא, דווקא דורך דעם ציון שדה תחרש. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אילו יצוייר די חשך הגלות וואלט געווען א שוואכע חשך, וואלט נישט געווען אזא מין טיפער הארבער גראבער דיקער חשך, געווען א שוואכע חשך, און וואלט אפשר די גאולה נישט געווען גאולה בתכלית השלימות. דורך דעם וואס די חשך הגלות האט דורכגענומען ביזן שועל יוצא קדשי קדשים אין דעם טיפסטן טיפסטן אופן וואס די חשך איז דורכגעגאנגען, ציון שדה תחרש, איז אט אזא סארט חרישה פון דעם וועט ארויסקומען די גרעסטע צמיחה וואס קען וואקסן. און דער חידוש אין דעם איז, דאס איז דער חידוש פון דעם צווייטן סיפור לגבי דעם ערשטן סיפור, איז דאס דער ענין דער מהפך זיין. דאס הייסט נישט נאר, איצטער איז א מצב פון הללו, וואס זיי זינגען און טאנצן און זיי האבן אלע די אלע עשירות וואס זיי האבן, און לעתיד לבא וועט ארויסקומען שפעטער גוטע זאכן, אויב לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ווי צוויי עניינים וואס איינע ברענגט די אנדערע. נאר נאכמער, דאס איז א, דאס איין זאך, ס'וועט קומען די גאולה, ס'וועט זיין גוט. דער חידוש פון די צווייטע סיפור אויף דעם ערשטן סיפור איז דעם ענין ווי חסידות רופט עס אן די אתהפכא חשוכא לנהורא. זעהן ווי דער חשך אליין, דער חרישה, דער חשך, דאס וואס דער חורבן איז געווען אין אזא מין תוקף, דאס איז ווייל אין דעם וואקסט, אין דעם געפינט זיך די צמיחת הגאולה, דער צומח, דער דער צמיחת הגאולה אין דעם העכסטן טיפסטן אופן. רבי עקיבא האט געזען אין דעם חשך גופא די התחלת הגאולה, די אתהפכא חשוכא לנהורא, אט אט דא גופא זאגט זיך ארויס דעם גרעסטן אור. על דרך ווי די גמרא זאגט אז בשעת מ'האט געזען דעם חורבן בית המקדש איז מזמור לאסף, מדרש זאגט, מזמור לאסף, נישט קינה לאסף, מזמור לאסף, מדרש תהלים אויף קאפיטל ע"ט, אדער נאך ערטער, ס'דא אין מדרש דער סיפור אז בשעת ער האט געזען דעם חורבן בית המקדש האט ער געזאגט מזמור, וואס איז געווען דער מזמור? ער האט געדארפט זאגן קינה, נאר דער מזמור איז אז שפך חמתו על עצים ואבנים, אז דער אייבישטער האט ארויסגעגאסן חמתו, זיין כעס, אויף עצים ואבנים, און אידן זענען געבליבן חי וקיים לנצח, אט דער ענין האט ארויסגערופן א שמחה גדולה. כילה חמתו ווי ער זאגט אין מדרש איכה, ער האט ארויסגענומען דעם כילה חמתו אויף עצים ואבנים, אילו יצוייר די חורבן וואלט נישט געווען אין א אופן פון ציון שדה תחרש, אזוי ווי ס'איז געווען אין בית ראשון, שטייט אין מדרש אז בית ראשון איז דער בית המקדש נישט חרוב געווארן עד היסוד בה, דווקא אין בית שני איז דער חורבן געווען עד היסוד, ס'האט דורכגענומען דורך און דורך עד היסוד בה, וויבאלד אז דער חורבן איז געווען אזא גרויסער, איז דאס הייסט אז די כילה חמתו איז געווען בתכלית, איז במילא דא זעט מען ווי אזוי דא די צמיחה וועט זיין אויפן העכסטן אופן, און דאס איז די צווייטע פסוק וואס ער ברענגט, עוד ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים. דאס הייסט אז די גאולה פון לעתיד לבוא איז דווקא דורך דעם וואס די חרישה איז געווען אזא טיפע, די חשך אזא גרויסער, איז די גאולה פון לעתיד לבוא וואס ער זעט אין דעם חשך גופא, זעט ער דעם ווי אזוי דא ברענגט זיך ארויס דער גרעסטער אור הגאולה וואס ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים איש משענתו בידו. קען דאך זיין משיח וועט קומען וועט זיין בעסערע צייטן וועט זיין גוט, אבער עס וועט זיין עניינים וואס איז היפך הטבע, זקנים וזקנות איז בטבע אז זיי ווערן זייער שוואך, און דא גייען זיי ארום שפאצירן בשערי ירושלים משענתו בידו ווי ער זאגט דארטן אז דאס איז אן נישט דארפן נוצן א שטעקן נישט דארפן דאס הייסט אז דער תכלית הבריאות און תכלית השלימות אין דעם ענין פון די גילויים פון לעתיד לבוא, דאס נעמט זיך פון דעם וואס דער העלם והסתר פון גלות איז אויפן גרעסטן אופן. און דער רבי עקיבא דעם צווייטן סיפור, דאס איז דער אויפטו אויף דעם ערשטן סיפור, אז ער האט מהפך געווען, נישט נאר מבטל געווען דעם גלות, ער האט מהפך געווען דעם חשך הגלות גופא האט ער געזען אין דעם דעם גרעסטן אור הגאולה. און דערפאר דווקא אין דעם צווייטן סיפור איז עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו נחמה בכפליים. די נחמה בכפליים איז אז דא האבן זיי דערהערט אז ס'איז דא צוויי שלבים. אז ס'איז דא דער ענין פון ביטול הגלות, וואס דאס האט מען געזען אינעם ערשטן סיפור אויכעט, אבער מיט דעם אליין נאך נישט די נחמה. בשעת ס'איז צוגעקומען די כפליים, אז נישט נאר דער ביטול הגלות, נאר אז די חשך גופא איז נהפך לאור, אט דאס איז א נייער אויפטו, און דאס גופא האט ארויסגעברענגט די אמת'ער ענין הנחמה. וואס דאס איז מרומז אינעם טייטש פון דעם ווארט נחמה, מנחם, ווי רשי זאגט אין סוף פרשת בראשית, וינחם, השם אשר עשה את האדם זאגט רשי, כל מנחם לשון מהפך הוא. די לשון וינחם, מנחם איז די טייטש מהפך זיין. אזוי ווי וינחם השם דער אייבישטער נהפכו מידותיו פון מידת הרחמים צו מידת הדין וואס דאס איז געווען ס'האט געברענגט צום צו דעם צו די מבול, על דרך זה איז דא דער ענין פון מנחם, א נחמה, בשעת מען דארף מנחם זיין, פארקערט, פון מידת הדין צו מידת הרחמים, דאס הייסט דער ענין פון מהפך זיין, און דער ענין האט דערהערט דווקא רבי עקיבא. דער רבי געזאגט א מורא'דיגע ווארט, ר' יהושע בן חנניה, ר' אלעזר בן עזריה, רבן גמליאל. ביי זיי האט זיך דער ענין נישט אפגעלייגט, דווקא ביי רבי עקיבא האט זיך עס אפגעלייגט. וואס איז דא דער ווארט? ר' אלעזר בן עזריה איז דאך געווען א כהן. די גמרא זאגט דאך אז רבי אלעזר בן עזריה איז געווען מבני בניו פון עזרא הסופר, הייסט אז ער איז געווען א כהן, עזרא הסופר איז געווען פון די כהנים, און רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א כהן. רבי יהושע בן חנניה זאגט דאך די גמרא איז געווען א לוי. ווי די גמרא דערציילט די סיפור אין מסכת בבא מציעא אין כמה מקומות בנוגע דעם ענין פון מעשרות, מן השוערים היה רבי יהושע בן חנניה געווען א לוי. רבי גמליאל וואס איז געווען פון בית הנשיא פון בני הלל איז ער געווען א ישראל. כהנים לוויים ישראלים, דריי תנאים פון די דריי יא פון די דריי עניינים פון כהנים לוויים ישראלים ביי זיי האבן געקוקט און געזען גלות איז בוכים, דאס איז דער קוק ווי מען קוקט בפשטות עניינים, ווען מען זעט אזא חורבן אזא חשך ווילט זיך וויינען. קומט צו גיין רבי עקיבא דווקא מבן גרים. רבי עקיבא איז געקומען פון מקום החושך, מיניה וביה אבא לשדיה ביה נרגא ווי די גמרא זאגט, פון דעם חושך האט ער דערהערט דעם אור. רבי עקיבא וואס ער איז געקומען ממקום החושך, און ער איז נתהפך געווארן, געווארן א גר צדק, ער האט גענומען דעם ניצוץ קדושה ווי ס'שטייט אין חסידות אז א גר דאס איז א ניצוץ קדושה וואס געפינט זיך, א נשמה וואס איז אריינגעפאלן אין עמקי הקליפות, און ער האט דא געמאכט דער אתהפכא, געווארן א בן גר, געווארן א גר צדק אדער א בן גרים על כל פנים, געקומען פון מקום החשך, דווקא רבי עקיבא ער דערהערט דעם עומק הענין פון ווי דער חשך גופא איז, אין דעם געפינט זיך, אין דעם גופא זעהט ער דעם אור, זעהט ער דעם אור הגאולה, און דאס רופט ביי אים ארויס די גרעסטע שמחה, דער רבי עקיבא מצחק. און דאס איז דער עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו, און דאס איז וואס מען זאגט נחמו נחמו עמי, נחמה בכפליים, נישט איין נחמה, ס'איז טאקע נחמה בכפליים, נישט נאר אז ס'וועט נתבטל ווערן דער חשך הגלות ווען משיח וועט קומען במהרה בימינו אמן, נאר ס'וועט נתהפך ווערן. חשוכא לנהורא, וואס דאס איז די גרעסטע שמחה, אז די חשך אליין, ווי די לשון הידוע ווי ישעי' הנביא זאגט אין נביא אודך ה' כי אנפת בי, אז ווען משיח וועט קומען וועט מען קענען זאגן א דאנק דעם אייבערשטן אויכעט אויף די עניינים בלתי רצויים חשך הגלות, הגם איצטערט קען מען נישט פאר, קען מען דאס נישט פארשטיין, אבער דאס איז דער אמת'ער ענין פון נחמה, ווען מען זעט דעם גילוי פון דעם חשך גופא, ווערט נתהפך לאור, אט דאס איז דער גילוי פון נחמתנו נחמתנו, די אתהפכא פון דעם חשוכא גופא לנהורא למרירו למיתקא. און אט די נקודה געפינט מען אויכעט אין היינטיגע סדרה פרשת ואתחנן. און נישט נאר דאס, דאס איז וואס מען ליינט אין תשעה באב. דער שטיקל פון פרשת ואתחנן וואס מען ליינט אין תשעה באב הייבט זיך אן כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. זאגט רשי, וואס איז דער ונושנתם בארץ? מנין ונושנתם. מאך דעם חשבון אז ס'איז ת ת ק נ ב, נײַן הונדערט און צוויי און פֿופֿציק יאר פון דעם וואס אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, איז געווען דער חורבן, דער אייבישטער האט געזאגט ונושנתם בארץ. יא, דאס אז אידן זאלן זיין דארט אין ארץ ישראל און דורך די עבירות די חטאים איז דעמאלט והשחתם ועשיתם את הרע אבד תאבדון און די אלע זאכן שווערע פסוקים וואס שטייט וואס מען ליינט עס אין תשעה באב. זאגט רש"י אז דא איז געווען א בשורה טובה. וואס איז די בשורה טובה? אז דער אייבישטער האט ממהר געווען און געברענגט דעם גלות צוויי יאר פריער. שטאט זאל זיין ת ת ק נ ב, נײַן הונדערט צוויי און פֿופֿציק יאר, איז דאס געווען נײַן הונדערט און פֿופֿציק יאר. צוויי יאר פריער איז געווען דער חורבן. און דורך דעם איז נישט מקויים געווארן דעם המשך הפסוקים, דעם אבד תאבדון. בזכות דעם וואס דער אייבישטער האט ממהר געווען ברענגען דעם גלות פריער, ווי ער זאגט אין נביא ירמיהו, שוקד אני, ער יאגט זיך, דער אייבישטער האט זיך געיאגט זיך צו ברענגען דעם גלות, און דורך דעם איז געווען אז אידן האבן נישט, איז נישט נתקיים געווארן וואס שטייט אין די פסוקים, די שווערע ווערטער וואס שטייט אינעם פסוק חס ושלום נאר אבד תאבדון, און אידן זענען געבליבן חי וקיים. וואס זעט מען דא? זעט מען דאך א דבר נפלא. דא האט פאסירט א ענין וואס בשעת מעשה האט זיך עס געזען ווי א ענין בלתי רצוי, בשעת ס'איז געקומען יענע יאר, צוויי יאר נאך פאר די צייט, און דער אייבישטער ברענגט דעם חורבן און גלות, זייענדיג אין יענע צייט איז ביי אידן דאס געווען פארקערט, דאך א ענין בלתי רצוי. נאך דא צוויי יאר, צוויי יאר פריער, דער אייבישטער יאגט זיך, ער יאגט זיך ברענגען דעם חורבן. דאך א ענין בלתי רצוי, ענין שלילי. און וואס איז נתגלה געווארן שפעטער, דווקא דורך דעם, דאס האט געראטעוועט דעם אידישן פאלק. אט אט דער ענין איז דער דער נחמה בכפליים אז ס'קומט צו גיין א זמן וואס ס'ווערט נתגלה אט אט דער ענין וואס מ'האט בשעת מעשה געקוקט אויף דעם ווי א ענין של חשך און העלם והסתר אט דאס האט גאר געראטעוועט און ווי דער רבי האט גערעדט כמה פעמים וואס איז געווען כמה אסאך אידן וואס איז געווען אין די צייטן פון די וועלט מלחמה וואס אידן האבן געדארפט אנטלויפן וכיוצא בזה וואס בשעת מעשה האט מען געקוקט אויף דעם אז דאס איז א חורבן און א צרה און א שלעכטס, און ביים סוף האט דווקא אטא דאס האט געראטעוועט זייער לעבן פון כמה וכמה עשיריות און אלפים פון אידן. וואס על כל פנים דער נקודה בנוגע לענינינו, און דאס איז וואס מען דארף ארויסנעמען בשעת מען געפינט זיך אין די טעג פון מנחם אב, וואס מ'איז מנחם דעם אב, מהפך ווי מ'האט געזאגט, מנחם מלשון מהפך, איבערמאכן, אז די כוונה פון די גאנצע חשך הגלות איז נישט נאר אז מען זאל מבטל זיין דעם גלות, נאר די כח פון א אידן איז זאל מהפך זיין, און דערפאר איז רבי עקיבא מצחק, א איד וואס קוקט מיט די אויגן פון פנימיות התורה, איז דעמאלט זעט ער שוין אין דעם חשך הגלות, און אין דעם ביטערן חשך זעט ער אין דעם ווי אזוי דא איז דא ציון שדה תחרש, ווי דווקא אין אט א דעם העלם והסתר דא דאס ברענגט ארויס די גרעסטע טיפסטע אור און גילוי פון גאולה אמיתית והשלימה, און דאס רופט ארויס די שמחה פנימית, די נחמה בכפליים, זאל טאקע און אין עבודת השם, איז דאס דער עבודת השם מתוך שמחה אז א אידן לייכט שוין ביי אים, זעענדיג שטיין זייענדיג אין גלות קען ער זיך אוועקשטעלן אין א מעמד ומצב אין א אוויר אין דעם אוויר פון גאולה, ווי דער רבי האט גערעדט אין די לעצטע יארן ובפרט אין תשנ"א אז מיר שטייען שוין איצטער אין דעם זמן פון ימות המשיח במילא קען שוין א איד שטיין איצטער אין אט א די תנועה, אז הגם ארום און ארום איז דאך אין וועלט איז נאך דא זאכן וואס זענען נאך נישט ליכטיג, אבער בשעת מ'איז זיך מתבונן אין אט א די אלע עניינים, קען מען שוין שטיין איצטער אין דעם אוויר, בפרט אז מען לערנט די עניינים פון גאולה און משיח, און מ'איז זיך מתבונן אין אט א די אלע עניינים, קען מען שוין שטיין איצטער אין דעם מצב פון ששון ושמחה ושמחת הגאולה, און די שמחה אליין, ווי דער רבי האט געזאגט, אט דאס אליין איז ממהר ומקרב אז מען זאל זוכה זיין טאקע צו דעם יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.